מען זאל אויסרעכענען בקיצור די זעקס פלעצער וואס עס ווערט דערמאנט אין כתבי חז"ל, דאס איז תוספתא און בבלי און ירושלמי. מו ב טויט דאס און רעדט דארט אז ישו בן פנדירא איז געווען דער רבי פון יעקב. ווער איז דער יעקב? איינער פון די מינים. קומענדיגע שמועס וועט מען ארומרעדן וועגן די מינים, ווער זענען די מינים? און ווען ס'ווערט דערמאנט עפעס אזא מין, וועמען מיינען זיי? און פארוואס הייסן זיי מינים? א שלאנג האט געביסן רבי אלעזר בן דמא, וואס איז געווען א נעפיו, א בן אחותו פון רבי ישמעאל, און דער יעקב וואס האט געוואוינט אין סכניא, סכניא היינט איז אין סכנין, סכנין איז לעבן כרמיאל אין גליל, אז דער יעקב איז געווען א דאקטער האט אויסגעהיילט, נישט קיין דאקטער א מעדיקל דאקטער, האט געהאט כוחות, איז דער רבי לעזער בן דמא האט געוואלט זיך היילן ביי דעם יעקב פון כפר סכניא, רבי ישמעאל זיין פעטער האט אים געזאגט ניין דו טארסט נישט, פארוואס טארסטו נישט, ווייל ער איז א מין, האט אים רבי לעזער בן דמא געענטפערט.

פאר זיין פעטער רבי ישמעאל. האט רבי ישמעאל זיך אנגערופן אשריך בן דמא שיצאת בשלום ולא פרצת גדירן של חכמים שכל הפורץ גדירן של חכמים סוף פורענות בא עליו. דאס הייסט אז ער האט געהאלטן דא וויכוח פון צוויי אידן רבי ישמעאל מיט זיין בן אחותו צו מען מעג זיך מרפא זיין פון א מין דער יעקב איז געווען א מין און רבי ישמעאל האט זיך געפרייט אז ער איז נישט נכשל געווארן אין נהנה זיין פון א מין. די מעשה ווערט דערמאנט די ערשטע מאל אין תוספתא אין חולין, אין עבודה זרה און נאך פלעצער, איז היינט וועלן אונז רעדן ווער איז דער יעקב, אפשר מעג איך יעצט רעדן ווער איז דער יעקב. איז למרבה הפלא אין די. די ערשטע כתובים פון די נוצרים, וואס זיי רופן עס ברית החדשה, היסטארישע שטותים שטותים ברית חדשה, וואס דאס איז דער כינוי פון די ספרים זייערע, און שטייט אז ישו הנוצרי האט געהאט א ברודער יעקב, קען זיין אז מען מיינט אים, מ'האט געטראפן פאר צוואנציג יאר צוריק בערך א גלוסקמא, דאס הייסט א שטיין א קבר אין נחל קדרון, דאס איז אין עיר דוד, וואס די גלוסקמא איז אויפגעשריבן אויף דעם. יעקב בן יוסף אחוי דישוע, אונז ווייסן לפי די נוצרישע היסטערי אז ישוע'ס טאטע האט געהייסן יוסף, און דא איז דא א קבר פון יעקב דער זון פון יוסף דער ברודער פון ישוע, זיי האבן עס געטראפן די די קבר האט די גאנצע נוצרישע וועלט גערעשט, די היסטארישע וועלט האט גערעשט, אין כמה מקומות לארץ, ס'איז זייער אינטערעסאנטע היסטארישניקי. קומענדיגע מאל וואס ווערט דערמאנט ישו הנוצרי אין די תוספתא אין די זעלבע פלאץ אין חולין. רבי אליעזר בן הורקנוס נתפס על דברי מינות. ער איז נתפס געווארן צו נצרות. והעלו אותו לבמה לדון. מען האט אים געברענגט אויף צו א משפט פאר די מושל. און די מושל איז געווען פון רוים. וואס רוים איז געווען אנטקעגן נצרות, האט דער מושל געזאגט, זקן שכמותך, דו ביסט א עלטערע מענטש, יעסוק בדברים הללו, דו האנדלסט, דו ביסט מתעסק אין אזעלכע נארישקייטן, ווי קומט עס צו דיר? פשטות דער מושל איז געווען פון רוים, און רוים איז אין יענע יארן האט גערודפט די נוצרים, האט רבי אליעזר בן הורקנוס געענטפערט, נאמן דיין עלי. איז דער הגמון דער שופט פון רוים האט געמיינט אז ער מיינט אים, אז איך נעם אן דיין ווארט און בין מקבל דיין הערה, האט ער אים געלאזט. ווען ער איז אוועק פון דארט האט רבי אליעזר בן הורקנוס מצטער געווען וואס ער איז נתפס על דברי מינות, וואס ער האט געמיינט נאמן דיין עלי מיינט נישט דער הגמון נאר ס'מיינט אבינו שבשמים, אז עס האט אים וויי געטון

ס'קען זיין אז ס'איז א יעקב וואס איז אין דעם פריער דערמאנט. ואמר דבר של מינות בשם ישו בן פנדירא, ונתפסתי והנאני, און איך האב הנאה געהאט פון דעם, ונתפסתי על דברי מינות, דאס אליין וואס איך האב הנאה געהאט פון א ווארט בשם ישו, האט מיר אריינגעשפראצט א ניצוץ פון מינות, ועברתי על דברי תורה, דערפאר איז ער זייער קראנק געווארן פון ווייטאג, און קיינער האט נישט מצליח געווען צו מנחם זיין. דאס איז דער נוסח אין תוספתא, אבער אין בבלי, אין עבודה זרה, שטייט אויסגערעכנט קלאר, שטייט נישט איש סכניא, נאר יעקב איש סכניא. און עס איז צוגעלייגט נאך א וויכטיגע ווארט, וואס איז מתלמידי ישו הנוצרי. און נישט נאר דאס, נאר יעקב איש סכניא האט אים געזאגט א ווארט, עפעס א פירוש אויף א פסוק,

אונקלוס איידער ער איז נתגייר געווארן האט מעלה געווען עטליכע רוחות פון כל מיני גוים און זיי געפרעגט צו עס איז כדאי צו זיך מתגייר זיין און איינע פון די רוחות איז געווען פון ישו פושע ישראל האט ער אים געפרעגט זאגט ער אים יא פרעגט ער אים וואס איז מיט די דין נידון בגיהנום בגיהנום בצואה רותחת פארוואס משום שהלעיג על דברי חכמים. ער האט געמאכט ער האט מבזה געווען דברי חכמים דא האבן אונז חוץ פון דברי מינות וואס ווערט דערמאנט שפעט אין תוספתא האבן אונז א נייע כינוי אויף אים א נייע עוולה וואס ער האט געטון הלעיג על דברי חכמים א פערדע מאל וואס ווערט דערמאנט אין חזל די גמרא סנהדרין דף מ ג אז ישו מיט פינף תלמידים וואס ער האט געהאט האט מען געהארגעט ערב פסח אין סנהדרין אין סנהדרין האט מען געהארגעט פארוואס על שכישף והסית והדיח את ישראל ער איז געווען א מכשף און ער האט איינגערעדט צו אידן צו פשטות צו דינען עבודה זרה און די גמרא רעכנט אויס די פינף תלמידים מתאי נקאי נצר בוני ותודה

ווען א שורה פון זוגות ביז די חשמונאים, ס'איז ממש די ערשטע העלפט פון בית שני, בזמן שאלעקסאנדער ינאי וואס איז געווען פון די ערשטע מלכים אין מלכות חשמונאי, וואס דרך אגב ער האט נוטה געווען צו די צדוקים און דאס האט גורם געווען אז א די חכמים האבן זיך אנטקעגן געשטעלט אקעגן אים און געפירט א מרד אקעגן אים, און בעקבות דעם האט ער געהארגעט עטליכע פון די חכמים, און דאס האט אנגעצינדן א גרויסע פייער. אין ירושלים. מאידך גיסא האט ער איינגענומען ריזיגע שטחים פון ארץ ישראל. געווען א מוצלח אין צעשפרייטן ארץ ישראל אין יענע יארן. איז וויבאלד ס'איז געווען אזא גרויסע טומל, איז רבי יהושע בן פרחיה מיט זיין תלמיד מובהק, וואס הייסט ישו, אנטלאפן קיין מצרים. פארוואס קיין מצרים? ווייל מצרים האט יענצמאל געהערט צו א אנדערע מלכות.

און ס'קען זיין ער האט טאקע געהייסן ישוע, אבער מיט די צייט איז דער עין אראפגעפאלן. ס'ווערט דערמאנט לפחות פופצן מאל אידן מיט די נאמען ישוע אין עזרא און נחמיה, אידן וואס זענען צוריקגעקומען פון בבל קיין ארץ ישראל. נישט נאר דאס, נאר דער ערשטער גל די ערשטע וועיוו וואס זענען צוריקגעקומען פון בבל געזעצן צפון, ווער זענען געווען די מנהיגים פון די שבי ציון, דער ערשטער מנהיג האט געהייסן זרובבל, און זיין חבר זיין שותף איז געווען דער כהן גדול ישוע בן יהוצדק, בית צדוק בן די צדוקים, אין ירושלמי ווערט דערמאנט עטליכע חכמים מיט דעם נאמען, ישו, ישו מדרומי, דאס איז די חכמי הדרום, ישו בן ר' טנחום, מ'דארף וויסן, די היינטיגע ירושלמי האט עס די צענזור ארויסגענומען, אבער אין די גניזה אין כתבי יד שטייט נאך ישוע, און עטליכע מאל שטייט אפילו יהושע מיט א ה', קען זיין מען האט געוואלט פארריכטן בעקבות די נצרות. פארוואס טאקע איז די עין איז אראפגעפאלן אויב האט זיין נאמען די עיקר נאמען געהייסן ישוע, אזוי ווי עס ווערט דערמאנט אין תנך און אין חזל, איז פארוואס איז די עין אראפגעפאלן ביי אונז אין גמרא? איז דא עטליכע הצעות, די ערשטע הצעה איז, אונז ווייסן פון חזל אז אין גליל האט מען נישט געזאגט אן עין אזוי ווי ביי אונז אשכנזים, אונז קענען נישט זאגן אן עין, אונז זאגן א אלף, מה שאין כן די ספרדים, זיי זאגן עין, דאס הייסט עין גרונית, ס'קומט ארויס פונעם גארגל. זאגט די גמרא אין ירושלמי אין שבת, אין מעבירין לפני התיבה, אז א חזן זאל נישט צוגיין לא חיפנים, איינער וואס ס'קומט פון חיפה, ולא בישנים, נישט די וואס זיי קומען פון בית שאן, ולא טבעונים, די וואס זיי קומען פון קרית טבעון, וואס דאס איז לעבן חיפה.

אבער מער פנימי איז דא די וואס האבן געפירט די וויכוחים מיט די נוצרים. איינער פון די חשובע מתווכחים איז געווען דער תשבץ רבי שמעון בן צמח פון די גדולי הדור אין ספרד, ער קומט אויף מיט א געדאנק אז מען האט עס עקסטער אראפגענומען ווייל די נוצרים האבן געוויזן עין אז ער איז א מושיע אזוי ווי יהושע. זיי האבן צוגעזעצט יהושע בן נון, יהושע בן נון האט מושיע געווען עם ישראל, אריינגעפירט עם ישראל אין ארץ ישראל, און געפירט די מלחמות, און די זעלבע זאך איז ישו, זאגט דער תשבץ, בעקבות דער געדאנק, האבן די חזל אראפגענומען די עין, מען זאל נישט קענען צוקומען צו די מחשבה. א דור נאכן. תשבץ, איינער פון די באקאנטסטע בעלי מדקדקים וואס הייסט אליהו בחור פון איטאליע, ער גיבט צוויי געדאנקען פארוואס די אידן האבן אראפגענומען דעם עין. די ערשטע געדאנק איז אז ווי פריער געזאגט אז אין גליל האט מען נישט געקענט מבטא זיין א עין, און דער צווייטער געדאנק איז אזוי ווי ביי די נוצרים הייסט ער דזשיזעס און דזשיזעס איז ישו, ס'איז די זעלבע אותיות.

וואס איז וואס איז די פראבלעם? ווען די היינט ווייסט די גאנצע וועלט אז ער איז געווען פערציג פופציג יאר פארן חורבן, איז דא דא א געפ א רווח פון איבער הונדערט יאר, נישט נאר דאס, נאר חזל האבן מעלים געווען זיין משפחה, זיין טאטע מאמע, דאס איז די סתירות פון די תקופה, דאס איז זייער א נישט קיין קלארע זאך, און דאס האט טאקע גורם געווען צו די וויכוחים וואס די חכמי ישראל האבן געהאט מיט די נוצרים, בעיקר אין ספרד און אין אשכנז, אז עס איז נישט דא קיין קלארקייט נישט ווען ער איז געווען און נישט ווער פון וואנעט שטאמט ער, ווער איז זיין משפחה, לפי די נוצרישע היסטערי און אזוי איז אנגענומען אין די וועלט אז מען האט אים געהארגעט בערך פערציג יאר פארן חורבן דורך פאנטיוס פילאטוס וואס ווערט דערמאנט אגב אין גמרא, פאנטיוס פילאטוס איז געווען דער נציב פון רוים אין ירושלים אין יענע יארן און ער האט אים געהארגעט. לפי די חזל וואס אונז האבן פריערט אויסגערעכנט שטימט עס נישט ווייל אין חזל שטייט נישט רוים האט אים געהארגעט נאר דער סנהדרין האט אים געהארגעט. נאך א סתירה איז דא, אז ער איז געווען נישט די תקופה פון רוים, נאר איז געווען אסאך יאר פארדעם. אגב, אין די נוצרישע היסטערי איז אויך געווען א שטיקל פלאנטער ווען ער האט געלעבט, און דאס איז כדאי צו וויסן, ווייל אין די ניו טעסטעמענט שטייט אז הורדוס המלך איז געקומען צו אים נביאים

אז מ'האט געמוזט אנטלויפן פון הורדוס, און די לוח האט מען אביסל געטוישט אהין און צוריק, דער בעל השלמה האט מקבל געווען די מסורת פון הורדוס. אין די ערשטע יארן פון די נוצרים האבן זיי פרובירט צו משכנע זיין אלע מענטשן אין די וועלט אז די דת, די רעליזשען איז די בעסט רעליזשען און מ'דארף עס נאכגיין, מ'דארף מקבל מרות זיין פון ישו הנוצרי. לכתחילה זענען זיי געגאנגען אין דרום און צפון אפריקע און אין דרום אין מצרים און שפעטער צוביסלעכווייז אין מערב יוראפ און אין ספרד. פארשטייט זיך אז איינע פון די קהל וואס האט פארנומען א פלאץ ביי זיי איז געווען די אידן, וויבאלד ישו און תלמידים זענען אידן איז דארף מען מקבל זיין די חברה, די פאלק,

דער מלך האט צוזאמגעשטעלט א גלח א מין א איד וואס האט זיך געשמד'ט און זיין נייע נאמען האט געהייסן דוני זייער א באקאנטער וואס אלע ראשונים שעלטן אים ניקאלאוס דוני געמאכט אסאך צרות פאר די אידן ער איז געווארן שפעטער פון די פראנציסקאנער די פראנציסקאנער זענען זייער א באקאנטע קבוצה פון נוצרים וואס האבן געהאט א יד אין ארץ ישראל דעי דוני איז איז לא עלינו געווען א תלמיד מובהק ביי רבי יחיאל מפאריז און פון די בעלי התוספות אבער ס'איז אריין אין אים א רוח שטות און ער האט זיך געשמד'ט ער האט אנגעדרייט דעם קייסער דעם מלך פון צרפת אז מען מוז אלעמען אויסשמד'ן און ווי גייט מען עס מאכן מ'וועט פירן א וויכוח איך וועל געווינען און אזוי וועט מען נאר באווייזן פאר די אלע תושבים אין שטאט אז אונזער דת איז אויסגעהאלטן און איך וועל עס מוכיח זיין פון פסוקים און פון חז"ל אז אונזער דת איז איז מער אויסגעהאלטן אין יענעם טאג, דער מלך האט געהייסן לואיס לואיס דער צענטער, רבי יחיאל איז געווען בראש המדברים, און געווען נאך דריי תלמידים, דער סמ"ג, ר' משה מקוצי, ר' יודא ב"ר דוד פון מעליאן, און ר' שמואל בן ר' שלמה די דריי תלמידים פון רבי יחיאל האבן געפירט די וויכוח אנטקעגן זייער אייגענע חבר וואס נעכטן איז ער געזעצן אין בית מדרש און היינט פירט ער א מלחמה אנטקעגן השם ומשיחו. פארשטייט זיך אז די בעקגראונד איז געווען זייער זייער אנגעצויגן, ווייל אין אזא פלאץ אין א נוצרישע מדינה קען מען דאך נישט מאכן ליצנות,

אז דאס איז די אמת'ע דת, און די אלע וועגן וואס זיי האבן אפגעטייטשט די תנך מיט די תלמוד, איז פשוט לא דובים ולא יער, און ס'הייבט זיך נישט אן, און ס'לאזט זיך נישט אויס. אבער, זיי זענען געקומען צו א שוועריקייט. ווען איז ער געווען? זיי האבן נישט קיין קלארקייט ווען ער איז געווען. זייער שווער צו פירן א וויכוח ארום א פערזענליכקייט וואס מען ווייסט נישט ווען ער איז געווען און נישט ווער ער איז געווען און דאס פארנעמט א גרויסע ארט ביי די וויכוח אזוי איך וועל זאגן די יארן אזוי וועט מען קענען וויסן ווי מען האלט לפי די נוצרים די לוח הייבט זיך אן תשס"א ג' אלפים תשס"א איז איז די ערשטע יאר פון די לוח און ער געבוירן אזוי ווי מען האט פריער געזאגט ארום דעם אדער דער יאר אדער אפאר יאר פאר דעם.

און די חורבן איז געקומען א עונש פאר אויף די הריגה, קלארע זאך, די בית המקדש שטייט אזויפיל יארן, הונדערטער יארן, און פלוצלינג קומט רוים, וואס רוים זיצט שוין דא הונדערט יאר רואיגערהייט, זיי לאזן די אידן זיצן און אלעס איז וואויל, פיין און וואויל, און פלוצלינג גיבט זיך א דריי איבער די גאנצע רעדל, און רוים עפענט א מלחמה אקעגן די אידן, און זיי ענדיגן מיט חורבן הבית, יש דברים בגו, ס'מיינט עפעס, איז דאס על כרחך א עונש פאר וואס די אידן האבן צוגעברענגט צו הרג'ענען אותו האיש אבער ווען זיך אזא שטייט אין עטליכע מאל אין ש"ס אז סנהדרין האט גולה געווען עשר גלויות די ערשטע מלשכת הגזית פון הר הבית אין די ערשטע גלות וואס פון אריבער פון דארט איז געווען מ' שנה פארן חורבן פארוואס זאגט די גמרא וויבאלד רבו הרוצחים ס'איז געווען אזויפיל מעשי רציחות

ווי די גמרא זאגט אין גיטין אין אגדתא אז ר' צדוק איז געזעצן פערציג יאר פארן חורבן בתענית צו ראטעווען דעם בית פונעם חורבן, יעצט לאמיר אונז אריינגיין אין די אין די נושא פון ווי האבן די ראשונים מקבל געווען, וועלכע גמרא האבן זיי מקבל געווען, צו יהושע בן פרחיה וואס איז הונדערט זעכציג צו הונדערט אכציג יאר פארן חורבן, אדער לפי כל מיני ראיות אז מען האט אים געהארגעט פערציג יאר פאר, איז דער ערשטער ראשון וואס פארנעמט זיך מיט דעם איז דער ערשטער ראב"ד, ר' אברהם בן דוד, ער האט געשריבן א ספר הקבלה, פון די ערשטע ספרים, ער האט געשריבן א כראנאלאגישע היסטארישע ספר אויף די אידישע היסטארי, שרייבט ער אזוי, כותבי זכרונות בישראל אומרים שיהושע בן פרחיה היה רבו של ישו הנוצרי ואם כן, היה בימי ינאי המלך, אבער כותבי זכרונות באומות העולם אומרים, כי בימי הורדוס נולד, יא, ער האט אנגענומען די נקודה, די מהלך, און ווער האט אים געהאנגען? ארקילוס, וואס איז געווען די ראמען עמפייער, ומחלוקת גדולה היא שהפרש יש גדול יש ביניהם, א גרויסע הפרש, ער איז דער ערשטער וואס רירט אן אז ס'איז דא דא א דילעמא, ווען ער האט געלעבט, ס'איז דא דא דריי שיטות אין ראשונים, דא שיטה וואס האלט אז ער געווען מיט יהושע בן פרחיה, דא שיטה וואס האלט אז ס'איז געווען פערציג יאר פארן חורבן, און די דריטע שיטה איז א פשרה אז ס'געווען צוויי ישו'ס, איינער ביי יהושע בן פרחיה און איינער פערציג פארן חורבן, דער רמב"ם אין פירוש המשניות שרייבט קלאר ישו הנוצרי עם רבו יהושע בן פרחיה. בן דורו פון רמב"ם, רבי יהודה ברצלוני, אין זיין ספר העתים שרייבט אזוי, גם הנוצרים הטועים, די מטורס גייט כפי ששמעו כך שמשיח בא בסוף האלף החמישי, ימותי הן שהם זמן תליית הרשע בסוף האלף הרביעי, איז דאס דער ערך אז עס איז א גרויסע דיפערענץ אין די יארן, און אויך ער טוה ער נעמט נישט אן די גוי'אישע מהלך נאר ער נעמט אן די גמרא פון יהושע בן פרחיה. דער רמב"ן אפאר יאר שפעטער האט געפירט זיין גרויסע ויכוח אין בארצעלאנא פריער זיין תלמיד וואס האט זיך געשמדט דער פאבלא קריסטיאני האט אויסגערופן אז ער איז געבוירן געווארן בערך צוויי הונדערט יאר פארן חורבן און עס האט נישט קיין שום טענה בעיקר די הרג'ענען א עונש פון די הריגה נחרב געווארן די נאכט דאס איז נישט ריכטיג ווייל ער איז געווען צוויי הונדערט יאר פארן די זעלבע מהלך האלט דער כוזרי אין חלק א' פון כוזרי פירט א שארפע וויכוח קעגן נצרות רבינו תם אין תוספות האלט אויך אז ער איז געווען א תלמיד פון יהושע בן פרחיה, דער ספר פון די פילאסאף רבי שמואל צרצה, אויך בן דורו פון רבינו תם, האלט אויך אזוי פריערדיגע חכמי פראוואנס, חכמי נארבאנא, דער בעל המאורות, פון חכמי נארבאנא האלט אויך אזוי, רבי יוסף בן רבי נתן, דער תלמיד מובהק פון רבי יחיאל אין פאריז, האט געפירט אויך א וויכוח, וואס הייסט תשובת המינים, ער איז באקאנט די וואס זיי טוען אין די סוגיא

האט זיך געשמדט ער איז געווען שלמה הלוי ווען ס'איז געקומען די שמועה צו יהושע הלורקי אז זיין רבי שלמה הלוי וואס איז דער רב המדינה פון בארגאס אז זיין רבי האט זיך געשמדט האט יהושע געשריבן אן א בריוו פארן רעבן וואס איז געשעהן מיט דיר האסט אפגעלאזט די באר מים חיים און גענומען בורות נשברים און ער האט אים געשריבן א בריוו זעהר שארפן בריוו. אנטקעגן נצרות האט אפגעפרעגט אלע יסודות זייערע אבער עס האט נישט געהאלפן און שלמה הלוי זיין רבי האט אים געענטפערט און ער האט מצליח געווען צו משכנע זיין דעם תלמיד ער זאל אויך זיך שמד'ן. עס איז געווען בערך אין שנת קוף עין ג ווען זיי זענען געווארן זייער נאנט צו די פויפסט און זיי האבן אנגעדרייט אז מען מוז טון וויכוחים אנטקעגן די אידן און אזוי וועט מען זיי אריינשלעפן אין קלויסטער אריין מיט די קעפ ווייט וויכוח טורטוסא, טורטוסא איז א שטאט אין ספרד, די וויכוח איז געווען שנת קוף עין ד, און די צוויי משומדים האבן געפירט די וויכוח אין די גרויסע קלויסטער פון טורטוסא, און די מעלה זייערע איז געווען אז זיי געווען אידן און זיי האבן געקענט תנך מיט מיט תלמוד און חזל, און זיי האבן זיך געהאט כלים זיך צו שלאגן מיט די חכמי ספרד, און אויך דא ביי די וויכוחים איז חזר'ן איבער די רבנים, אז ישו איז געווען נישט אייער ישו, ער האט גארנישט קיין שייכות מיט אייער ישו, דאס איז נאר דערמאנט ביי חזל, האט נישט קיין שייכות מיט אייך, ער איז א תלמיד פון יהושע בן פרחיה. אין שנת קוף עין ט, עס איז דריי יאר נאך וויכוח טורטוסא, איז אין רוים איז געווען, ער האט זיך געפירט א וויכוח, רבי בנימין בן רבי משה מחכמי רוים, האט געפירט א וויכוח מיט א אנדערע משומד און זיי האבן געדרשנט די פסוקים אהין און צוריק, דער וויכוח איז געדרוקט געווארן פאר הונדערט צוואַנציק יאר צוריק פון בערלין, ס'איז תשובת הנוצרים, און אויפן פסוק ווען זיי געקומען צו דעם פסוק לא יסור שבט מיהודה, זיי האבן געזאגט ווער איז דער שבט מיהודה? ישו, דער פסוק פירט אויס, אויף דעם האט דער חכם מרומא רבי בנימין בן רבי משה געענטפערט, ווען ישו האט פון חורבן מוקדם יותר מק"ל שנה פון איבער הונדערט יאר, איז ווי קענט איר זאגן אז די מלכות האט זיך האט זיך געענדיגט בימי ישו, וואס אונז ווייסן מיר אז די חורבן איז געווען הונדערט יאר שפעטער, מיט דעם האט ער אפגעפרעגט די טענה פון דער גלח פון רוים. יעצט א דור נאך גירוש ספרד איז אבער געטראפן נאך אפאר חכמי ספרד וואס זענען ארויס אין גלות און זיי שרייבן נאך אלץ זיי האלטן נאך אלץ אז עס איז געווען הונדערט יאר איבער הונדערט יאר פארן חורבן, כ'קען נאר אויסרעכענען די נעמען וואס איז נישט אזוי באקאנט, רבי חיים בן מוסא, פון דור הגירוש, וואס האט געשריבן א ספר קעגן נצרות, מגן ורומח, רבי יום טוב ליפמאן מילהויזן וואס איז געווען אין אשכנז, רבי זלמן צבי מאויפהויזן וואס איז אויך געווען אין אשכנז, און דער לעצטער פון דער דור פון די ספרדים וואס איז דעם גורס אז ס'איז געווען אז ישו איז געווען נאר

נאר דער אברבנאל מסכת אבות ביי די משנה פון רבי יהושע בן פרחיה האלט דאס אבער נאך, די צווייטע איז רבי חיים וויטאל אויף די צווייטע וואס פון גירוש ספרד, ער שרייבט אזוי אין שער כוונות שער ראש חודש פרק ג, אז עשיו שטייט אין די תורה מיט א יוד, פארוואס שטייט דאס מיט א יוד? היות וואס ער איז נתגלגל געווארן אין ישוע דעם תלמיד פון רבי יהושע בן פרחיה, דער דבר איז לכאורה צריך עיון. ווייל ביי אונז אין תורה שטייט עשו אן א י. דרך אגב, מ'האט יעצט דערמאנט דעם אברבנאל, דער אברבנאל וואס איז מוקדם צו רבי חיים וויטאל מיט צוויי דורות, אין ישעיה, ישעיה ל ה, שרייבט ער ממש די זעלבע ווארט, די זעלבע געדאנק ווי רבי חיים ויטאל, חכמי האמת קיבלו, שנפש עשיו נתגלגלה בנפש ישוע הנוצרי, ואולי שעל זה נקרא ישוע, שאותיותיו הם אותיות שם עשיו במילואו, די במילואו איז נישט וואס עס שטייט אין די תורה, דאס איז דאך נאר די ווי מען שרייבט אויס מלא, בכל אופן אין לשון רבי חיים וויטאל שטייט קלאר כתיב עשו מיט א י, וצריך תלמוד, ידיד נפשי הגאון ר' משה שלאמיוק אין ספרו הנפלא אוצרות החתם סופר אין פרשת תולדות איז מאריך אין די נקודה און ער ברענגט אז דער חתם סופר אין אסאך פלעצער שרייבט עשו מיט א י, אינטערסאנטע נקודה, דארף מען פארשטיין וואס איז פשט, עד כאן איז חכמי ישראל וואס האבן געהאלטן אז עס איז געווען איין ישו און ער האט נישט קיין שייכות מיט ישו הנוצרי,

בן פנדירא הוא טאקע די סטדא אבער וואס איז זיין נאמען? וואס איז זיין טאטענס נאמען? בן פנדירא אמר רב חסדא בועל סטדא בעל פנדירא ווער איז דאס געווען? די גמרא ממשיך פפוס בן יהודה איז געווען דער טאטע און די מאמע איז געווען מרים מגדלת שער נשיא און איר קינד איז געווען סטת דא מבעלה קומט אויס אז די מסקנא פון ביידע סוגיות סיי אין שבת און סיי אין סנהדרין פארציילן א מעשה

שטייט נישט בן סטדא און נישט בן פפוס און נישט בן מרים, שטייט קלאר אויסגעדריקט זיין נאמען ישו הנוצרי, והכרוז יוצא לפניו ארבעים יום ישו הנוצרי יוצא ליסקל על שכישף והדיח את ישראל, כל מי שיודע לו זכות יבוא וילמד עליו ולא מצאו לו זכות ותלאוהו בערב פסח, אבער איז נאך א שלב אז די צוויי פריערדיגע סוגיות רעדן פון ישו הנוצרי. יעצט קומען צו צו די פערדע סוגיא, די גמרא גיטין דף צדיק זאגט אז דער פפוס בן יהודה, אויף אים זאגט מען אז ער האט חושד געווען זיין ווייב אז זי גייט מיט פרעמדע מענער, און ווען ער איז ארויס פון די שטוב האט ער צוגעשפארט די טיר, עם כל זה האט זי מצליח געווען צו מזנה זיין, איז נאכאמאל ער הייסט בן פנדירא צו בן פפוס, און אונז האבן א מפורש'ע גמרא אין סנהדרין אז ער הייסט ישו, יעצט וועט מען אים טרעפן מיטן שם המפורש.

ובא יעקב איש כפר סמא צו כפר סכניא און ער האט אים מרפא געווען פון א קמיע אדער א לחש פון ישוע בן פנטרא ער האט געוואלט אים אויסהיילן מיט אזא סארט כישוף פון ישוע בן פנטרא ולא הניחו רבי ישמעאל רבי ישמעאל איז געווען ר' אלעזר בן דמא'ס פעטער פארוואס שנתפס במינות ער האט נישט געוואלט נהנה זיין פון מינות איז ממשיך די תוספתא דערציילט נאך א מעשה מעשה בר' אליעזר בן הורקנוס שנתפס למינות, למינות איז יא טעות, ער האט חרטה געהאט, ער איז דורך געפאלן אין א איסור, און האט חרטה געהאט, אמר לו רבי עקיבא, ווי ביסטו צוגעקומען צו אזא דרגה, שמא אחד מן המינים אמר לך דבר של מינות, און האסט הנאה געהאט פון דעם, האט דער רבי אליעזר גענטפערט, יא, דערציילט אז יעקב איש כפר סכניא האט אים איבערגעזאגט א ווארט א פשט אין א פסוק פון ישוע בן פנטירי, און איך האב הנאה געהאט פון אים, זעהט מען קלאר אז אונז רעדן פון דער ישו הנוצרי וואס האט געמאכט יענע מיט אזא ליניע און גדולים נומער צוויי. כמעט די זעלבע עובדה האבן מיר אין ירושלמי אין שבת אז די אייניקל פון רבי יהושע בן לוי איז האט זיך פארשטיקט און איז געווען א סכנת חיים האט איינער געברענגט א לחש אין די נאמען פון ישו בן פנדירא און ער האט געראטעוועט געווארן ווען דער מרפא איז ארויסגעגאנגען האט רבי יהושע בן לוי געפרעגט וואס האסטו געזאגט? ער זאגט אזוי און אזוי, האט רבי יהושע בן לוי געענטפערט, ס'וואלט געווען בעסער ער וואלט געשטארבן ווי נישט זיך ראטעווען פון אזא לחש. זעט מען אז דער פנדירא איז געווען א כישוף מאכער, און מיט כישוף האט ער געקענט היילן, אז מען שטעלט פאר די אלע חז"ל וואס איך האב דיר יעצט אויסגערעכנט איז דער דור פון די חורבן, דור פארן חורבן און נאכן חורבן, די חכמים זענען געווען א דור פארן חורבן, מיט א דור נאכדעם, איז געווען א מענטש ישוע בן פנדירא הנוצרי, וואס איז געווען א מכשף, מ'האט אים געפסק'נט למיתה, און מ'האט אים געהארגעט ערב פסח. אין ריש חגיגה דערציילט אונז די גמרא א מעשה אז רב ביבי בר אביי האט זיך גע'חבר'ט מיט מלאך המוות, איין מאל האט מלאך מוות אויסגעזאגט א סוד, אז ער גייט יעצט צונעמען די נשמה פון מרים מגדלא שער נשייא, אונז האבן פריער געהאט דעם מרים, די מאמע פון ישו,

און נישט ווי אונז האבן יעצט אויסגערעכנט די שיטה איז פאר ראשונים געקומען און געהאלטן אז ער איז געווען איבער הונדערט יאר פארן חורבן אין צייטן פון ר' שמעון בן שטח און דאס איז די שיטה פון די רמ"ה די רמ"ה מאיר אבולעפיא אין סנהדרין תוספות חכמי אנגליה די תשב"ץ די מהרי"ט וואס אונז האבן מפרסם געווען א תשובה זיינעם פון כתב יד ר' אפרים מבונא געווען די איידעם פון ראב"ן און נאך פון חכמי אשכנז וואס אונז וועלן באלד אויסרעכענען.

האבן זיך אריינגעכאפט קנאים אנטקעגן די אידן און מען האט געפירט גרויסע וויכוחים, רבי יוסף קמחי, איינס פון די גרויסע פיליסופן אין ספרד און דרום צרפת, רבי יעקב בן ראובן, וואס האט געפירט א שארפן וויכוח, און נאך וואס האבן געפירט וויכוחים אין צרפת, ווען איינער רבי מנחם וואס האט געפירט א וויכוח מיט פאבלא קריסטיאני, רבי יצחק בן משה הלוי דוראן פון קאטאלאניע,

צוויי פון חכמי ספרד צו א דור נאך מגורשי ספרד האלטן אויך אזוי אז ישו איז געווען א דור פארן חורבן, די ערשטע איז רבי חיים וויטאל און די צווייטע איז רבי מנחם מאן. רבי חיים וויטאל שרייבט פאר זיך, יא ס'איז דא ספרים פון רבי חיים וויטאל בשם דער ארי, און ס'איז דא ספרים פון רבי חיים וויטאל זיין אייגענע תורה, אין זיין אייגענע תורה עץ הדעת טוב אין פרשת ראה אז דעם פסוק יסיתך אחיך בן אמך. טייטשט ער אזוי, האמנם היה ישראל אחינו כמונו מצד מרים אמו, ער איז געווען א איד מצד זיין מאמע, אך לא מן אביו, ווייל זיין טאטע איז געווען פנדירא המצרי, כנודע. א פלא, ווייל אין חזל שטייט נישט אז ער איז געווען א גוי, ער איז געווען א מצרי. דער רמב ם אבער אין אגרת תימן, וואס איז כידוע אגרת תימן, האט ער געשריבן מחזק זיין די אידישקייט אנטקעגן די נצרות מיט די איסלאם, שרייבט די זעלבע זאך, און אז איך מיין אז ער איז א יחיד אין דעם אז פנדירא איז געווען א גוי, טא אויב אזוי איז ער נישט געווען קיין ממזר, ווייל אונז ווייסן א ממזר איז נאר אויב מ'איז מזנה מיט א איד, אז מ'איז מזנה מיט א גוי איז דער קינד נישט קיין ממזר, איז ווי האבן חזל געזאגט אז ער איז געווען א ממזר, ציטערט דער רמב ם וויבאלד ער איז געווען א מסית ומדיח.

חכמים אין ארם צובא, אין דעם תקופת הראשונים, ר' יוסל רב שת בר יפת הרופא, און ער זאגט דעם זעלבן ווארט ווי יסיתך אחיך בן אמך, זאגט דאס זעלבע ווארט אז דאס איז ישו הנוצרי, און מען רעכנט זיך נישט מיט זיין טאטן נאר מיט זיין מאמען.

משעת עצמה נאמען צו געארבעט. זייער אינטערעסאנטע זאך, קען צולייגן אז די נושא פון די נוצרים ווען זיי נאמען געשלענגערט פון די אנטלאפן אין מצרים. אבער נאכאמאל ר' חיים וויטאל איז דאך חוזר אין די שער הכוונות פון ראש חודש אז ער איז געווען בתקופת יהושע בן פרחיה. ר' גדלי' בן יחיא אויך פון גולי ספרד שרייבט אין זיין ספר שלשלת הקבלה זייער אינטערעסאנטע היסטארישע ספר יהושע בן פרחיה איז נישט דער תלמיד פון די ישו וואס ער געווען שפעט. יעצט האט מען דערמאנט אז רבי עקיבא איז געווען פארמישט אין די תקופה און רבי עקיבא האט נישט געלאזט זיך מסרטן זיין פון די קישור פון ישו דארף מען צולייגן אז אין מסכת קלה שטייט פעם אחת היו זקנים יושבים בשער עברו לפניהם שני תינוקות אחד כיסה ראשו ואחד גילה את ראשו

וואס איז זיין רקע? האט זי געענטפערט, ווען איך בין אריין אין חופה בין איך געווען א נדה, ווען מיין מאן האט נישט געוואלט זיין מיט מיר איז מיין שושבין געווען מיט מיר, און דאס איז די קומט אויס אז רבי אליעזר מיט רבי יהושע זענען געווען גערעכט, ער איז געווען סיי א ממזר און סיי א בן הנידה, האט רבי עקיבא זיך אויסגעדריקט ברוך השם אלוקי ישראל אשר גילה סודו, לרבי עקיבא בן יוסף, אבער דאס איז אביסל שווער צו זאגן אז ס'מיינט ישו, ווייל אויב רבי עקיבא האט נאך געקענט זיין מאמע, און רבי עקיבא איז געווען אין דור החורבן, איך ווייס נישט פונקט ווען ער איז געבארן געווארן, אבער צו טרעפן זיין מאמע האט ער זיכער געדארפט זיין בערך זעכציג זיבעציג יאר פארן חורבן, דאס איז אביסל אפגערוקט מיט די יאר, דארף מען פארשטיין וואס איז די כוונה דא. אונז קענען מסביר זיין אז די גמרא אין יבמות דף מ ט עמוד ב', דארטן איז דא א סוגיא וועגן ממזרות, איז די גמרא זיך מתייחס צו אונזער פרשה, די גמרא זאגט, מצאתי מגילת יוחסין בירושלים, וכתוב בו איש פלוני ממזר מאשת איש, וכתוב בו משנת ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי, וכתוב בו מנשה הרג את ישעי' ס'איז דריי זאכן געווען אין א געוויסע מגילה אין ירושלים, די ערשטע זאך איז אז איש פלוני ממזר מאשת איש, פשטות מיינט מען ישו הנוצרי. האבן אונז די שיטה א צווייטע שיטה אז ס'איז געווען איין ישו און פארן חורבן, דאס שטימט מיט די מסורת פון די נוצרים, היינט האלטן זיי אז מ'האט אים געהארגעט בערך פערציג יאר פארן חורבן, מאידך איז דא ראשונים וואס האלטן, ניין, זיי זאגן אזא פשרה, ס'איז געווען צוויי ישו'ס, איינע טאקע אין די תקופה פון די זוגות, און ער האט אויך מדיח געווען אידן אראפצוגיין פון וועג, און די צווייטע האט אויך געהייסן ישו, אויך א מסית ומדיח, און ער איז געווען פארן חורבן, און ער האט מייסד געווען די נייע דת פון נצרות. יא, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, אז ס'איז געווען צוויי אידן וואס האבן געהאט דעם זעלבן נאמען, און ביידע האבן געהאט די זעלבע מטרה, נאר. די ערשטע האט נישט געהאט קיין מאוומענט און די צווייטע האט געעפנט א מאוומענט. ס'איז נישט קלאר אז די כינוי נוצרי וואס ווערט דערמאנט אין די גמרות, לויט די ראשונים אויף וועמען גייט עס אויף? ווער האלט די שיטה, דאס איז די שיטה פון די בעלי התוספות פון צרפת אין זייערע וויכוחים מיט די נוצרים. די ערשטע איז רבי יחיאל פון פאריז. דא אינטערעסאנטע נקודה ביי אים, ווייל די מסורת פון די נוצרים איז אז מ'האט אים געהארגעט אין ירושלים. אין איינע פון די גמרות וואס אונז האבן פריער געהאט אויסגערעכנט שטייט מען האט אים געהארגעט אין לוד, איז מיט דעם וויל ער אפפרעגן אז מען רעדט נישט פון אייער ישו. וואס דען זאגט אז ווען די גמרא שטייט אז זיין טאטע האט געהייסן פפוס בן יהודה און ביי זיי שטייט זיין מאמע'ס מאן האט געהייסן יוסף, דער עיקר ער פירט אויס ביי די וויכוח אז ס'איז געווען צוויי ישו'ס, איינע. וואס ווערט דערמאנט אין חזל אין יהושע בן פרחיה, און ס'פאר אייערע, און אייערע האט אויך געהייסן ישו הנוצרי, וואס אונז דארפן זיך נישט מתייחס צו דעם. אסאך פון די שפעטערדיגע נאך ר' יחיאל אין פאריז האבן עס אנגענומען, איבערזאגן דער ראש דער ראש אין סוטה וואס איז אריין אין צענזור, היינט האט מען עס שוין געדרוקט, ישו הנוצרי, כישף והדיח והסית את ישראל, אין זה ישו הנוצרי וואס ווערט דערמאנט אין גמרא סנהדרין וואס מען האט אים געהארגעט ערב פסח ווייל ער איז געווען ממש פארן חורבן. און יהושע בן פרחיה איז געווען אפאר דורות פארן חורבן, איז קומט אויס די ראש איז מודה אז ס'איז געווען צוויי ישו'ס, און אזוי שטייט אין תוספות אין סנהדרין לפי כמה כתבי יד, די שפעטערדיגע וואס זיי האלטן די שיטה און דערמאנען בקיצור ר' אברהם בן מרדכי פריצול וואס איז געווען פון די גרויסע חכמים אין מאנטאווא, געפירט עטליכע וויכוחים, און ער האט איבערגעלאזט א פירוש אויף אבות וואס מען האט געדרוקט פאר פופציג יאר צוריק, א גרויסע אריכות צו מברר זיין, עס איז געווען טאקע צוויי ישו'ס, דער צמח דוד, ר' דוד גאנץ, ר' אהרן ווירמס, און נאך. יעצט וועט מען צוגיין צו די קומענדיגע שיטה, וואס דאס איז זייער זייער אינטערעסאנט, נישט נאר עס איז געווען צוויי ישו'ס, נאר עס איז געווען צוויי יהושע בן פרחיה'ס. צוויי יהושע בן פרחיה'ס וואס ביידע האבן געהאט א תלמיד ישו. דאס שטייט אין ספר הקבלה להראב ד אין פינף כתבי יד. נו פארשטייט זיך אז מ'האט עס געמוזט ארויסנעמען אלס צענזור. א פלא פון א אזא זאך, ממש רחוק מן המציאות. די קומענדיגע שיטה איז די מאירי וואס ער האלט אז דער ישו הנוצרי ווערט בכלל נישט דערמאנט אין תלמוד. אפילו ס'שטייט ישו הנוצרי מיינט דאס נישט דער ישו הנוצרי וואס האט מייסד געווען נצרות. אויכעט זייער שווער צו פארשטיין. כעין זה איז דא ר' מנחם בן זרח, ער איז געהארגט געווארן אין ספרד, ער האט געלערנט ביי ר' יהודה בן הראש, ער איז געהארגט געווארן שנת פ ח ביי א גזירה אין ספרד, בעל מחבר ספר צידה לדרך, און ער האט מפרש געווען אלע ברכות פון די תפילה, ווען ער קומט ביי ברכת המינים האט ער מאריך געווען אין די מינים, די מינים זענען די נוצרים, און די שטיקל האבן די צענזור אויסגעמעקט, און נאר אין די ערשטע דרוק איז עס נאך דא, שין י ד, און דארטן האלט ער אויכעט אז ישו הנוצרי, איז געווען איבער הונדערט יאר פארן חורבן, אויב אזוי ווען פארוואס האט מען געמאכט די ברכה ברכת המינים נאכן חורבן, אויב ס'האט נישט קיין שייכות מיט נצרות, זאגט ער אז דאס האט מען מתקן געווען נאר ווען רוים איז אריבער אונטער די דת פון נצרות, דאס איז נאך קאנסטאנטינוס, דאס איז א פלא פון א זאך, ווייל אונז ווייסן אז ס'איז פון דור יבנה, דור יבנה געווען איבער הונדערט יאָר פאַר קאָנסטאַנטינוס. ווארפט צריך עיון. די לעצטע סוגיא וואָס ווערט דערמאַנט, ישו הנוצרי, ברמיזה, איז אין גיטין דף נ ו. אָנקעלוס, וואָס איז געווען אַ פּלימעניק פון טיטוס, האָט זיך געוואָלט מגייר זיין, און צו דעם, האָט ער געוואָלט וויסן צו ס'כדאי זיך צו מגייר זיין, האָט ער מעלה געווען באוב די די רוחות פון דריי רשעים וואָס זענען שוין לאַנג געשטאָרבן, בלעם, טיטוס און ישו האט זיי געפרעגט, וואס טוט איר בעולם הבא? טיטוס און בלעם האבן געענטפערט אז נאר די אידן זענען נחשב בעולם הבא. לכאורה וואלט ווען כדאי פאר דיר זיך צו מצטרף זיין צו די אידן, אבער ס'איז נישט כדאי פאר דיר. אבער ישו, ער האט געזאגט אין הכי נמי אז נאר די אידן זענען נחשב בעולם הבא, אבער איך בין דער ממליץ, צו העלפן זיי, זיי באשיצן, אכטונג געבן זיי נישט טשעפען. צווישן די שאלות וואס ער האט אים געפרעגט, האט ער געפרעגט פאר ישו, ווי איז מען דיך דן אין גיהנום? האט ער געענטפערט אז יעדע טאג נעמט מען צאם זיין זיינע אש, און מען פארברענט עס נאכאמאל, און נאכדעם צעשפרייט מען עס אין די זיבן ימ'ען, נאכדעם פירט אויס די גמרא אז מען קאכט אים, אין צואה רותחת, פארוואס אין צואה רותחת, כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת, און די גמרא איז איז אויך געווען זייער א שווערע גמרא פאר די אלע רבנים וואס האבן געפירט די וויכוחים, אז מען מאכט אזוי, מיר זענען אזוי מבזה זייער גאט, אויך אז מען דארף פארשטיין וואס מיינט אז מלעיג על דברי חכמים, האט נישט געטראפן קיין ריכטיגע פירוש אויף דעם, אויב וואלט געווען א מסית ומדיח, איז ער קיין מלעיג על דברי חכמים איז ער געווען א מלעיג על דברי התורה אקעי עד כאן די קאטעגאריעס אין חזל מגדיר זיין ווען ער איז געווען בכלל איז אונז האבן בערך פינף שיטות ערשטע שיטה וואס אונז האבן אויסגערעכנט ס'איז געווען איין ישו נאר א תלמיד פון רבי יהושע בן פרחיה דאס איז איבער הונדערט יאר פארן חורבן צווייטע שיטה אז ס'ווען איין ישו, ישו הנוצרי פארן חורבן. די דריטע שיטה איז אז עס איז געווען צוויי ישו'ס, איינע א תלמיד פון רבי יהושע בן פרחיה און איינע פארן חורבן. די פערדע שיטה עס איז געווען צוויי יהושע בן פרחיה'ס וואס האבן געהאט צוויי תלמידים פון ישו, איינע האט ממשיך געווען מיט א דת און איינע נישט. דאס איז באופן כללי שיטת הראשונים וגדולי האחרונים אין די שיטה. מסיים זיין מיט א ווארט, אפשר מיט די צייט וועט מען מעלה זיין א פאדקעסט אויף די וויכוחים וואס חזל האבן געפירט מיט די נוצרים. וואס נאר מרומז אין חזל, ס'איז נישט ממש אזוי קלאר, דארף עס קענען טרעפן מיט א גוטע אויג. די פריערדיגע וואך האט מען געלערנט אין דף היומי, די גמרא אין פרק המבשל אין הנודר מן המבושל, איז די גמרא רעדט דארט פון הנודר פון א מאכל המבושל וואס ווערט נכלל אין מבושל, איז בין השאר סוף סוף די ערשטע עמוד דערמאנט די גמרא וועגן קרא וועגן כל מיני עסן און וואס מין וואס איז כדאי צו קאכן נישט כדאי צו קאכן וואס איז געזונט אז מ'עסט עס געקאכטערהייט אדער נישט איז בין השאר רב יודא זאגט אז ס'איז דא א סגולה אויף א רעסיע צו קאכן די זרע פון די פשתן זרעוני פשתן פון די פלאקס מיט כותח כותח איז א סארט מילך.

דבר זה אסור לאומרו בפניהם שמלעיגים עלינו צו מאכן פון אונז לצנות, ואומרים שאין קובעין מילי דחוכא ואטלולא בתלמוד, ס'איז דא א כלל וואס רב יודא האט אוועקגעשטעלט אז מען שטעלט נישט אריין אין תלמוד אזא ווארט וואס קען גורם זיין צו לצנות און לצנות מאכן פון די אידן פון דעם תלמוד, וואס איז בעסער די עמארצים זאלן נישט וויסן, איז פשוט אז ס'מיינט די נוצרים, און דאס האבן די בעלי התוספות געהאט טאג און נאכט, שווערע תקופות. וויכוחים האבן גורם געווען צו גזירות און צו שחיטות וכו', נאכדעם איז געווען א צענזור און נאכדעם איז געווען א גזירת שריפת התלמוד, דאס אלעס פון די וויכוחים, יעצט איך טראכט ס'קען זיין אז ס'איז געשטאנען עשו לאומו בפני המארץ, בפני המארץ קען זיין בפניהם, בפניהם פאר זיי, מען וויל מרמז זיין צו די נוצרים. ר' דוד שפרבר, בראשוב'ער רב, געווען פארן קריג רב אין בראשוב, א זייער באקאנטע תשובה ספר אפרקסתא דעניא, הערליכע תשובות. געווען א איד אין זיין אין זיינע יארן וואס וויל איבערזעצן די גמרא אויף דייטש, וויבאלד רוב כלל ישראל האט שוין נישט געקענט לערנען לשון קודש, האט ער געוואלט אז עס זיי מער צוגעפאסט פארן עולם, שרייבט ער א שארפע תשובה אנטקעגן דעם. איינע פון זיינע ראיות איז די גמרא, אויב מען וועט עס איבערזעצן אויף דייטש, וואס וועט ווערן? איז אלע אלע אגדתות וואס איז שווער צו פארשטיין, עלען די גוים האבן א צוטריט צו דעם, און ס'וועט גורם זיין צו צרות פאר אידן, ער געבט א עטליכע דוגמאות למשל אתם קרוים אדם, זאגט ער אויף דייטש קען מען נישט. אדם מיינט א העכערע מענטש. יא, העכערע דרגה. דא אנוש, אדם איז העכער. אבער אין דייטש איז דא איין תרגום, א מענטש. ס'נישטא אין דייטש דרגות פון די מענטשהייט. איז וועט אויסקומען אז ס'וועט גורם זיין צו צרות פאר אידן. אגב, פאר בערך א צוואנציג יאר צוריק האב איך מפרסם געווען א ברייטן מאמר מקיף איבער דעת החתם סופר צו איבערזעצן די גמרא אויף דייטש צו נישט און ער האט געהאלטן אז מ'מעג. איך האב מפרסם געווען די הסכמה.